ס'איז געווען אין א פארברענגען פון דעם רעבן ריי"צ, דעם פריערדיגע רעבן שמחת תורה תרצ"ו, האט ער דעמאלט גערעדט וועגן נוגע די הפטרה וואס מען ליינט, די הפטרה וואס מען ליינט אין שמיני עצרת, דארטן שטייט דער פסוק, די גאנצע סיפור וואס איז געווען ווען ס'איז געווען דער חנוכת הבית פון דעם ערשטן בית המקדש און דארטן שטייט אינעם סיום פון די הפטרה ביום השמיני שילח המלך את העם וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו וישראל עמו וילכו לאהליהם, ס'האט זיי געהי, די דארטן שטייט אין די הפטרה, ס'איז געווען דער גאנצער גרויסער חנוכת הבית, אין דעם ערשטן חנוכת הבית וואס איז געווען אין בית ראשון, דאס האט זיך אנגעהויבן פון ח' תשרי, און ס'איז נמשך געווארן צוויי וואכן, ביז שמיני עצרת. בשעת ס'איז געווען דער ביום השמיני, דאס הייסט נאך די צוויי וואכן, צוויי מאל זיבן, וואס אידן האבן פארברענגט און זיך משמח געווען, די גרויסע שמחה פון דעם חנוכת הבית פון דעם ערשטן בית המקדש, איז ביום השמיני שילח את העם, האט די שלמה המלך זיי צוריק געשיקט אהיים, און וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב, אידן זענען אהיימגעגאנגען מיט א גרויסע שמחה, און זענען געווען זייער דאנקבאר, פרייליך, צופרידן און דאנקבאר, טובי לב, ע, על כל הטובה אויף די אלע גוטע זאכן וואס דער אייבישטער האט געטון צו אידן און צו דוד עבדו, וואס מ'האט געזען די גרויסע גילויים און די גרויסע גרויסע התגלות אלוקות וואס איז געווען אינעם בית המקדש. האט דער רבי ריי"צ יעמאלט ארומגערעדט בהרחבה און געפרעגט א פשוטע שאלה, לכאורה אין די צייטן פון שלמה המלך איז דאך געווען א צייט וואס ביי אידן איז געווען די גרעסטע עשירות, די גרעסטע הרחבה סיי בגשמיות סיי ברוחניות, ס'איז דאך ידוע אז דער זמן פון שלמה המלך דאס ווערט גערעכנט פון די זמנים וואס דעמאלט ביי אידן איז געווען די גרעסטע ליכטיגקייט, די גרעסטע הרחבה, און די גרעסטע מנוחה אין אלע עניינים. יא, מען רעדט דאך נישט וואס איז געווען דער בית המקדש וואס האט זיך יעמאלט געבויעט און דער גילוי אלוקות, די התגלות השכינה וואס אידן האבן געזען יעמאלט בעיני בשר ווי עס איז נתגלה געווארן געטליכקייט אויף דער וועלט דורך דעם בית המקדש. אויכעט בגשמיות האבן אידן דעמאלט געלעבט איש תחת גפנו איש תחת תאנתו, מיט א גרויסער עשירות, מיט א גרויסער הרחבה. איז במילא ווערט דאך די שאלה ווי קומט דאס אז דא דער פסוק וויל זאגן אז אידן זענען צוריק געגאנגען אהיים זאגט ער וילכו לאוהליהם זענען געגאנגען צו זייערע אוהל א א פלאץ פון א אוהל איז דאס איז א פלאץ וואס דאס איז א דירת ארעי לכאורה אידן האבן דעמאלט נישט געוואוינט אין אוהלים אין געצעלטן אידן האבן געוואוינט אין גרויסע הייזער, יעדער איינער האט געהאט מסתמא גרויסע שטיבער, גרויסע הייזער, גבירישע שטיבער, גבירישע הייזער, מ'האט געלעבט מיט הרחבה, מיט התפשטות, מיט התרחבות הגשמיות, ווי ס'איז זיך פארשטאנדיג פון תנך און פון מדרשים וואס איז געווען דאס מלכות שלמה, איז ווי קומט עס אז דער פסוק זאגט וילכו לאוהליהם, זיי זענען צוריק געגאנגען צו זייער געצעלט, ער האט געדארפט זאגן וילכו לבתיהם. אדער כיוצא בזה, להיכליהם, לבתיהם, ל... ל... אבער וואס איז דאס דער לשון לאוהליהם? אויף דעם האט ער געזאגט אז כדי צו געבן צו פארשטיין און פארענטפערן אט א דעם שאלה דארף מען מקדים זיין א סיפור, און דאס איז א סיפור א ידוע וואס איז מיטן מעזריטשער מגיד. און דער סיפור אט דאס איז געווען מיט דעם הייליגן מעזריטשער מגיד בשעת ער איז נאך געווען נאך פאר זיין התגלות בשעת ער איז נאך געווען א מלמד נאך פאר דעם וואס ער איז געווען בהתגלות אין די צייטן פון בעל שם טוב וואס יעמאלט האט דער מעזריטשער מגיד געלעבט אין מעזריטש אבער ער איז געווען א מלמד דרדקי ער האט געלערנט מיט קליינע קינדער און ער איז געווען מער א נסתר מענטשן האבן נישט געוואוסט צופיל וועגן זיין אמת'ע גדלות און זיין אמת'ע גאונות אין נגלה און אין נסתר. איז דערציילט מען א סיפור אז אין יענע צייטן איז געווען פון די תלמידי הבעל שם טוב איז געווען כמה סוגים, ס'איז געווען די גאונים, די גרויסע צדיקים און ס'איז געווען אויכעט אנשים פשוטים פון ארום און ארום וואס ס'האט געהאלטן אין איין וואקסן, הונדערטער און טויזענטער פון די אנשים פשוטים פון ארום און ארום זענען אלע געווארן מקורבים, חסידים און מקושרים צום בעל שם טוב. איז געווען א איד וואס האט געלעבט נאנט צו מעזריטש, וואס ער איז געווען א איד וואס האט געהאט פעלדער וכיוצא בזה, און ער האט געהאט ברוך השם א פיינע פרנסה, און ער איז געקומען צום בעל שם טוב אויף א יום טוב צו אויף א שבת, און זייענדיג ביים בעל שם טוב ער האט געהאלטן ביי צוריקפארן איז ער געגאנגען זאגן אריינגעגאנגען צום בעל שם טוב צו זיך יא צו זאגן צו זיך זאגן אז ער פארט אוועק וכו' באקומען די ברכות איז בשעת ער האט געהאלטן ביי ארויסגיין האט אים דער בעל שם טוב געזאגט דו פארסט דאך לעבן מעזריטש דארפסט דורכגיין די שטאט פון מעזריטש וויל איך דיר בעטן א פערזענליכע טובה אז דו זאלסט איבערגעבן א גריס צו מיין טייערער תלמיד, דארטן געפינט זיך דער מיין תלמיד ר' בער וואס ער וואוינט אין מעזריטש, זאלסטו מברר זיין וואו ער וואוינט און אריינגיין און געבן א הארציגע גריס בשמי אין די נאמען פון בעל שם טוב. כמובן אז פאר דעם חסיד וואס איז געווען א איש פשוט איז דאס געווען פאר אים די גרעסטע שמחה אז ער קען טון אזא מין טובה און און און איבערגעבן אט די שליחות, כמובן ער האט זיך אונטערגענומען בשמחה ובטוב לבב. און אז ער איז אז צוריק געפארן צו זיך אין שטאט איז ער דורך געגאנגען אין מעזריטש און ער געווען זיכער אז מסתמא אז דער בעל שם טוב שיקט צו זיין אייגענעם תלמיד איז דאס מסתמא פון די מפורסמים פון די גדולים פון די חשובי העיר האט ער אנגעפאנגען מברר זיין ווער ווייסט ווער קען אט דעם אידן א גאון א מפורסם א צדיק ר' בער און קיינער האט נישט געוואוסט וועגן וועמען ער רעדט ביז איינער האט אים געזאגט ער קען ס'איז פאראן דא א ר' בער וואס איז א מלמד דרדקי אפשר מיינסטו דעם אידן? נו, קען זיין. איז ער געגאנגען און האט אים געשיקט ערגעץ אין א לאך, אין א געסעלע, א ארימע געסעלע, צובראכענע הייזער, און א קליין שטיבעלע א פשוט'ע, און דארטן גייט ער אריין, איז געזעצן דער דער מעזריטשער מגיד, געזעצן דארטן אלס א געלערנט מיט קליינע קינדערלעך, ס'איז געווען א ארימע שטוב, אינגאנצן די שטוב איז געווען אינגאנצן צובראכן אויף שטיקער, ס'איז געווען זייער ארים זייער פשוט, און די בני בית איז געווען זייער ארים, און ס'איז געלעגן אפילו נישט געהאט קיין בענקלעך און קיין טישן, ס'איז געווען העלצער און קלעצער, דאס האט מען גענוצט אויף צו קענען זיצן און לערנען, און שפעטער פון די זעלבע העלצער האט מען געמאכט פון דעם בעטן אויף מען קען שלאפן, ער האט געזען דארטן א געפערליכע ארעמקייט, ער האט געוואלט צוגיין צום מגיד און איבערזאגן עפעס, איבערגעבן אין נאמען פון בעל שם טוב, דער מגיד האט אים געזאגט אז ער לערנט מיט די קינדערלעך איצטער, אז ער זאל קומען צוריק אין עטליכע שעה ווען ער וועט ענדיגן דעם לערנען. און כך הוה, דער איד איז צוריק געקומען נאך עטלעכע שעה, און ער האט זיך געטראפן מיטן. מגיד און האט אים געזאגט אז ער האט א שליחות פון בעל שם טוב ווי ער האט נאר געזאגט אט די ווערטער איז דער מזריטשער מגיד אויפגעשטאנען מיט א גרויס אימה ויראה און האט אים איבערגעגעבן דעם גרוס וואס דער הייליגער בעל שם טוב האט אים געשיקט נאכדעם איז ער ממשיך געווען רעדן אביסל איבערזאגן וואס איז געווען ביים בעל שם טוב וכו' זאגט אים דער איד ער וויל פרעגן אים א פשוט'ע שאלה אז ער זאגט דער איד דער איש פשוט זאגט צו דעם מזריטשער מגיד זאגט ער איך פארשטיי נישט ווי לעבסטו מיט אזא ארעמקייט א איד אזוי ווי אייך וואס איך פארשטיי אז איר זענט א גרויסער תלמיד חכם און א גרויסער גאון פון די חשוב'ע תלמידים פון בעל שם טוב קענט איר דאך זיין א חשוב'ער איד און האבן א נארמאלע ביי שטוב ביי מיר אינדערהיים איז פאראן יא א טיש איז פאראן א בעט ס'איז פאראן בענקלעך און ס'איז פאראן כל מיני צרכים וואס דא אבער איך זעה אז ביי אייך אינדערהיים האט איר דאס נישט דער מגיד האט צוגעהערט די גאנצע שאלה, און דער מגיד האט אים געענטפערט אויף דעם, אזוי ווי ער זאגט, אינדערהיים איז טאקע גאר אנדערש, אינדערהיים דארף מען טאקע האבן אלע זאכן, אבער אז מ'איז אויפן וועג, איז במילא איז דאס נישט וויכטיג די אלע עניינים. און דאס איז געווען בקיצור די נקודה וואס דער מגיד האט געגעבן צו פארשטיין דעם איש פשוט. וואס דער פשט פון דעם איז, און דער רבי רייאץ אין די שיחה איז מאריך און מבאר, אט דאס האט דער מעזריטשער מגיד געגעבן צו פארשטיין אט דעם איש פשוט, אז ביי אידן איז פאראן דער היים. א איד ווייסט אז דער עולם הזה הגשמי, מיט די עניינים גשמיים, דאס איז נישט זיין היים, דאס איז נישט זיין קביעות מקום. א איד לעבט באופן אז ער ווייסט אז זיין קביעות מקום, דער היים, דאס איז גאר אן אנדער עניין. און דער גאנצער עולם הזה, און די אלע עניינים הגשמיים, דאס איז מער נישט א צייטווייליגע זאך, דאס איז מער נישט א זאך וואס מען דארף עס האבן כדי אז פון די גשמיות א איד זאל מאכן פון דעם א דירה לו יתברך, מאכן פון דעם א פלאץ פאר'ן אייבערשטן, אבער גשמיות מצד עצמו, דאס איז א, דאס איז א צייטווייליגע זאך, דאס איז א אונטערוועגנס, דאס איז א זאך וואס איז נישט זיין עיקר, דאס איז נישט זיין תכלית. און דער ענין, אט דאס איז וואס די תורה דערציילט אונז אין דעם סיפור וואס איז געווען אין דעם ערשטן עליה לרגל אין חנוכת הבית פון דעם ערשטן בית המקדש, וואס מיט דעם האט ער געגעבן צו פארשטיין דער רבי רייאץ אין די שיחה, אט דאס וואס דער פסוק זאגט, ויהי ביום השמיני, ביום השמיני, שילח את העם, ויברכו את המלך, וילכו לאוהליהם, געגאנגען צוריק צו זייערע געצעלטן. און ער האט מסביר געווען. אז אידן זיינען געווען טאקע מיט גרויסע עשירות מיט גרויסע הרחבה, וואס איז געווען דער זמן פון שלמה המלך מיט אלע פרטים. בשעת אבער ס'איז געווען די חנוכת הבית, און אידן האבן עולה לרגל געווען, זיינען געקומען צו גיין אין בית המקדש, און זיי האבן דארטן פארברענגט צוויי וואכן מיט די גרויסע שמחה פון חנוכת הבית און פון דעם גילוי אלוקות וואס זיי האבן געזען אין בית המקדש, האט זיך ביי זיי אפגעלייגט, ס'איז ביי זיי געווארן די הנחה, ס'איז געווארן ביי זיי קלאר, און ס'האט זיך ביי זיי אפגעלייגט אז די גאנצע גשמיות'דיגע וועלט איז דאס מער נישט ווי אוהליהם, דאס איז מער נישט ווי א אוהל, א זייטיגע זאך, און די גאנצע עבודה פון א אידן איז, און די הרחבה בגשמיות און די עשירות איז, מאכן פון די גשמיות זאל ווערן א כלי פאר רוחניות, מאכן פון די וועלט א דירה לו יתברך, און דאס איז וואס דער פסוק זאגט. ביום השמיני, ס'איז געקומען צו גיין אָט אָט דער טאָג, וואָס דאָס איז געווען דער טאָג פון שמיני עצרת אָדער שמחת תורה, כידוע אַז ס'איז דאָ כמה אופנים ווי אַזוי ווען דאָס, וואָס איז דער פשט ביום השמיני, צו דאָס גייט אויפן טאָג פון שמיני עצרת אָדער ווי ס'איז משמע אין דברי הימים גאָר אַז דאָס גייט אויף דעם יום השמיני נאָך שמיני עצרת, דאָס הייסט אַז דעם טאָג נאָכן, נאָכן, נאָכן. די צוויי מאל זיבן טעג, ביום השמיני דאס איז גאר געווען כ ג וואס דאס איז א רמז אויף שמחת תורה, אזוי שרייבט דער צמח צדק, אז לפי דעם וואס מען שטייט דא שטייט ביום השמיני אין מלכים, און אין דברי הימים שטייט ביום העשרים ושלושה, וואס ביום עשרים ושלושה דאס איז ווי היינט איז דאס די קביעות פון שמחת תורה אין חוץ לארץ, און דאס איז בעצם א רמז אויף דעם ענין פון שמחת תורה שמיני עצרת פון תנך. על כל פנים, איך שיהיה, וואס שטייט אין פסוק דא? אז וואס איז פאסירט אין די צייטן פון שלמה המלך, אז אידן זענען געקומען צו גיין אין בית המקדש, האבן זיי דעמאלט דערהערט און דערפילט, דורך דעם גילוי אלוקות וואס האט מאיר געווען אין בית המקדש און דורך זיצנדיג אין בית המקדש און פארברענגען דארטן די צוויי וואכן האבן זיי דערהערט און דערפילט דעם אמת אז דער גאנצער עולם הזה הגשמי דאס מער נישט ווי אהליהם אז מען גייט אהיים דאס איז מער נישט ווי א צייטווייליגע זאך דער אוהל דער עולם הזה הגשמי און דאס איז אלץ א אמצעי כדי צו מאכן פון דעם געטליכקייט און בויען פאר דעם אייבערשטן א דירה לו יתברך און גרייטן די וועלט פאר די גאולה וואס דאס איז דער ענין פון דוד עבדו ישראל עמו. און אט די נקודה איז טאקע מבואר אין כמה וכמה מאמרים פארבונדן מיט דעם ענין פון שמיני עצרת, דאס איז נישט סתם א שיינע מעשה'לע מיט א געשמאקער טייטש אין דעם פסוק, נאר אט די נקודה וואס ער זאגט אין אט דעם פסוק ברענגט זיך ארויס א ענין עיקרי, און א ענין הכי עיקרי אין די עבודה און דעם ענין פון שמיני עצרת און שמחת תורה. וואס מ'זעט אז ס'דא כמה מאמרים פון רבותינו נשיאינו אנהייבנדיג פון דעם אלטן רבי'ן איז פאראן א מאמר אויף דעם פסוק ביום השמיני שילח את העם אין לקוטי תורה און על דרך זה פון די רביים שלאחרי זה געפינען מיר פון פון כל פון רבותינו נשיאינו מאמרים אויף אט דעם פסוק ביום השמיני שילח את העם הגם דאס איז א סיפור וואס איז דערציילט געווארן יעמאלט בזמן ההוא יא, דאס איז א זאך, דאס הייסט אז די זאך האט פאסירט איינמאל לכאורה בשעת ס'איז געווען דער חנוכת הבית פון דעם ערשטן בית המקדש און דער ערשטער עליה לרגל ווען אידן האבן דא ארויפגעגאנגען אין ירושלים צו דעם חנוכת הבית פון דעם ערשטן בית המקדש אבער פון דעסטוועגן יא האט עס אויכעט א שייכות צו בכל שנה ושנה ווי ס'מבואר אין די מאמרים אז מ'זעט אז די גמרא לערנט ארויס פון דעם כמה פסוקים, כמה עניינים אין הלכה אויכעט פאר איצטער, פון די פסוקים לערנט מען ארויס אויכעט דעם עניין פון ברכת המלך ווי ס'ברענגט זיך אין די גמרא סוכה אז ס'געווען א סדר פון שמיני עצרת אויף זיין די אויף צו טון דעם עניין פון ברכת המלך וואס מ'האט עס געלערנט פון אט א דעם פסוק אדער איך שיהיה דאך אפילו איצטער וואס ס'נישטא דער בית המקדש בגשמיות אבער די עניינים ברוחניות טוען זיך אויף אויכעט, איז אט א דער פסוק איז א פסוק עיקרי וואס ברענגט ארויס וואס איז דער ענין פון שמיני עצרת און שמחת תורה, און ווי אזוי אט א דער טאג איז משפיע אויף כל השנה כולה. זאגט דער אלטער רבי אין ליקוטי תורה אין די מאמר ביום השמיני שילח את העם, אז ביום השמיני עצרת שמחת תורה, דאס איז דער טאג וואס דעמאלט איז נמשך, באקומען אידן זייער כח אויף השפעה אויף תורה ועבודה אויף כל השנה כולה, און דאס איז אלץ מרומז אין אטא דעם פסוק אז ביום השמיני אין דעם טאג פון שמיני עצרת און שמחת תורה שילח את העם, טייטשט דער אלטער רבי אז דער שילח את העם איז דער טייטש איז אז ס'איז דא דער עם, אידן זענען געווארן א פאלק, חדש תשרי זענען אידן געווארן דעם אייבערשטנ'ס פאלק, אתם ניצבים היום כולכם, דער אלטער רבי איז מבאר אין די פריערדיגע מאמרים אז פון פון ראש השנה היום גייט אויף ראש השנה אז אידן זענען געשטאנען ראש השנה ניצבים היום כולכם לפני הוי' אלוקיכם למען הקים אותך היום לעם, אידן זענען געווארן ראש השנה דעם אייבערשטנ'ס פאלק, ווייל מ'האט מכתיר געווען דעם אייבערשטן אלס א מלך, אמרו לפני מלכיות, כדי שתמליכוני עליכם, האבן אידן דעם אייבערשטן ממ ממליך געווען אלס א מלך, און דעמאלט אידן זענען געווארן דעם אייבערשטנ'ס א פאלק, וואס דאס איז דער כללות העבודה פון במשך כל השנה כל החדש תשרי, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, וואס אידן זאגן המלך און המלך און המלך, וואס מען מאכט דעם אייבערשטן א מלך, און אידן ווערן דעם אייבערשטנ'ס א פאלק, און אידן, די גאנצע עבודה במשך אט א דעם חודש, איז כדי צו מכתיר זיין דעם אייבערשטן אלס מלך ישראל און אלס מלך כל העולם כולו. און ווי מען זאגט אין די אלע נוסח הברכות, מלך על הארץ, מלך על כל הארץ, מלך על כל העולם, אז דער אייבישטער איז דער מלך אויף דער וועלט, און מען איז ממשיך דעם אייבישטער'ס מלוכה אין זיך, אין נפש, און אין עם ישראל, און אין כללות העולם. און אזוי גייט עס ווייטער אין די טעג פון חג הסוכות, וואס דעמאלט א איד איז דורך די זיצנדיק אין סוכה מיט די ד' מינים איז אויכעט מגלה דעם ענין פון אחדות השם, דעם ענין פון מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ביז אַז ס'קומט צו גיין ביום השמיני עצרת תהיה לכם, ווי ס'איז מבואר אין די מאמרי חסידות אַז דער טייטש פון דעם וואָרט עצרת איז מלשון קליטה, אַז אין שמיני עצרת אַ איד איז קולט. ער נעמט אריין, ער דערהערט אין א פנימיות, אז דעמאלט איז דער זמן פון די קליטה, דער זמן אויף כדי צו דערהערן און ארייננעמען אין זיך באופן פנימי אט די אלע עניינים וואס מ'האט געפועלט אין די אין די אין די אין די עבודה פון חודש תשרי, און דאס איז וואס דער פסוק זאגט אז ס'קומט צו גיין וביום השמיני שילח את העם, אט די אלע זאכן דער אייבישטער גיבט אידן די אלע כוחות און די אלע השפעות און די אלע המשכות על כל השנה כולה, ויברכו את המלך, ווי חסידות טייטשט ויברכו אויך מלשון ברכה והמשכה, אויף ממשיך זיין, אויף אראפברענגען, אויף אריינציען דעם מלך, דעם אייבערשטן, די מלוכה פון דעם אייבערשטן אין די גאנצע וועלט אויף כל השנה כולה. און דעמאלט זאגט מען וילכו לאהליהם. ווי אזוי קומט עס אראפ בפועל ממש אז א איד דורך זיצנדיג אין סוכה, דירת עראי, אין א אוהל, די גאנצע וואך פון די זיבן טעג, די אכט טעג פון חג הסוכות, און שפעטער, איז דאָ דער ביום השמיני עצרת תּהיה לכם, אַז דאָס פּועלט בײַ ייִדן אַז זאָל דערהערן אין אַ פּנימיות, אַז דער גאַנצער עולם-הזה איז מער נישט װי אַ אוהל, און די גאַנצע עבֿודה פֿון אַ ייִדן און די כּװנה איז, מאַכן פֿון אָט אָט דער װעלט, זאָל װערן אַ דירה און אַ בית-המקדש, אַ דירה לו יתברך, איז דעמאָלט װערט די עבֿודה מתּוך שׂימחה וטובֿ-לבֿבֿ, וילכו לאהליהם שׂמחים וטובֿי-לב, וואס דאס איז די שמחה וטוב לבב די וואס וואס אידן האבן באקומען פון זמן שמחתינו און פון די גרויסע שמחה וואס אידן טאנצן מיט די תורה די די שעות פון שמחת תורה שמיני עצרת איז אט די שמחה איז מען ממשיך אחרי זה על כל השנה כולה און די נקודה אז שמחת תורה איז די עבודה פון אידן אויף דערהערן דעם אמת אז נישטא קיין שום זאך חוץ פון דעם אייבערשטן און ממליך זיין דעם אייבערשטן אלס מלך העולם ומלך על כל הארץ און דורך דעם דערהערן אז דער גאנצער עולם הזה איז מער נישט ווי א אוהל, כדי א איד זאל מאכן פון גשמיות זאל ווערן א דירה לו יתברך און גרייטן די וועלט צו דער גאולה, איז וויל איך דערציילן פון א פארברענגען וואס כ'האב זוכה געווען צו זיין דארטן, שמחת תורה, און דער פארברענגען האב איך געווען דארט בשעת מעשה, כ'האב עס געזען בעיני בשר, עס איז געבליבן חקוק יא בנפש, זייענדיג ביים רעבן שמחת תורה, און דארטן האט מען געזען בגלוי אט דעם ענין. יא אז עס האט מאיר געווען באופן גלוי באופן מוחשי יא די שמחה פון שמחת תורה האט מען געזען בגלוי אט דעם די אלע עניינים יא ווי אזוי שמחת תורה דאס איז דער טאג פון עצרת תהיה לכם וואס פון די שמחה פון שמחת תורה האט מען ממשיך געווען שמחה און חיות על כל השנה כולה איז געווען דער סדר אז די צווייטע נאכט פון שמחת תורה פלעגט דער רבי פארברענגען פאר הקפות איינער פון די פארברענגענס איז געווען די צווייטע נאכט פון שמחת תורה, דאס הייסט ליל שמחת תורה, פאר הקפות. איז געווען א פארברענגען. איז איז איז איז איז תשמ"ט, איז איינע פון די שיחות און צווייטן סוף פארברענגען, איז געווען זייער אינטערעסאנט. בכלל דער רבי שמחת תורה איז געווען א שמחה גדולה ביותר, און די שמחה האט פורץ געווען אלע גדרים און אלע הגבלות פון עולם הזה ס'איז געווען ממש א ענין פון ס'האט מאיר געווען במוחש אהה מ'האט געזעהן לילה כיום יאיר די שמחה ס'איז געווען דעמאלט אין שמחת תורה בכלל אלע יאר יענעם פארברענגען בפרט געווען א פרייליכע פארברענגען גאר א פרייליכע פארברענגען הכנות צו הקפות. איז אין שפעטער אין צווייטן חלק פון פארברענגען נענטער צום סוף דער רבי האט דעמאלט גערעדט בנוגע אז מען זאל זינגען ניגונים פון רבותינו נשיאינו ער האט דעמאלט גערעדט וועגן די מעלה פון א ניגון און געהייסן מען זאל זינגען ניגונים פון יעדער רבי פון דעם בעל שם טוב, מעזריטשער מגיד, פון אלטן רבי'ן, מיטעלן רבי'ן, צמח צדק, רבי מהר"ש, רבי רש"ב, פון פריערדיגן רבי'ן, מען האט געזונגען ניגונים פון אלע רביים, ניגון פון רבי'ן אויכעט, און דערנאך האט דער רבי געזאגט אז ס'איז דאך ידוע אז לעתיד לבוא וועט זיין שירה עשירית. ס'איז דא די עשר שירות, וואס תשע שירות איז די אלע שירות וואס איז דא אין תנ"ך, און די שירה העשירית וועט זיין די שירו לה' שיר חדש וואס וועט זיין לעתיד לבוא. דער רבי האט דעמאלט געזאגט נאכדעם וואס מען האט געזונגען די אלע ניגונים, אז מיר ווייסן נישט וואס וועט זיין די שירה העשירית, אבער ס'וועט זיכער זיין א תוכן פארבונדן מיט די גילויים פון געטליכקייט וואס וועט זיין בימות המשיח.

דער תוכן פון אין עוד מלבדו, וואס דאס איז דער תוכן פון דעם גילוי המשיח וואס מיר ווארטן די גילוי פון לעתיד לבוא, האט דער רבי געזאגט אז דאס איז דער תוכן, און ער האט גענומען זינגען דעם ניגון מיט א גרויסע שמחה, און ער האט זיך אוועקגעשטעלט, אויפגעהויבן פון בענקל, און ער האט זיך אוועקגעשטעלט טאנצן מיט א שמחה גדולה ביותר, ס'איז געווען א שמחה, א מורא'דיגע שמחה, וואס דער רבי האט געטאנצט דארט א משך זמן, מיט א גרויסע שמחה רבה ועצומה, ביים פארברענגען. דאס איז געווען א א א א א מאמענט וואס מען האט זיך געפילט די גילוי המשיח ממש באותו הרגע. בהמשך צו אט דעם נאך דעם טאנצן, דער רבי זיך אוועקגעזעצט און גערעדט א שיחה. די תוכן פון די שיחה האט דער רבי דעמאלס געזאגט אז מען גייט דאך צו הקפות. און פאר הקפות איז דא די הכנה צו הקפות וואס מען זאגט פסוקים אתה הראת לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו און ס'איז דאך דא זיבעצן אכצן פסוקים וואס מען ליינט פסוקי הכנה צו הקפות ווי ס'מבואר אין חסידות אז אט די פסוקים דאס איז א הכנה צו געבן צו פארשטיין וואס איז דער תוכן השמחה וואס א איד טאנצט מיט די תורה און טאנצט מיטן אייבערשטן אין שמחת תורה וואס איז דער ערשטער פסוק? אתה הראת לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. דער רבי האט געזאגט אז עס איז נישט דא קיין צייט, עס איז שוין שפעט, מען דארף גיין צו הקפות, עס איז שוין געווען כמעט חצות הלילה, האט דער רבי געזאגט וועט מען רעדן אויפן ערשטן פסוק, אבער עס איז נישט דא קיין צייט אפילו רעדן אויפן ערשטן פסוק, וועט מען רעדן אויפן ערשטן ווארט. האט דער רבי זיך געשטעלט און גענומען רעדן א שיחה, א לענגערע שיחה אויפן ערשטן ווארט אתה, נאר אויף דעם ווארט אתה. אזוי ווי ס'הייבט זיך אן דעם נוסח פון א הקדמה צו הקפות, הייבט זיך אן מיטן ווארט אתה. וואס איז דער תוכן פון דעם ווארט אתה? אתה איז דער טייטש דו. וואס לכאורה, ס'איז דא הייליגע שמות, ביים אייבישטן ס'דאך כמה וכמה שמות הקודש ווי מ'רופט אן דעם אייבירשטן, שם הוויה, שם אדני, שם אלוקים, און דא בשעת א איד רעדט צום אייבירשטן, איז דא וואס מען רעדט צום אייבערשטן בנוסח אתה, דו, יא, דאס הייסט לנוכח. וואס לכאורה אפילו דאס איז נישט א דרך ארץ, נישט קיין כבוד'יגער אופן ווי מען רעדט, און דא א איד, א פשוט'ער איד, און א קליין קינד, און ווער זאל נאר נישט זיין, בשעת ער שטעלט זיך דאווענען, און ער רעדט צום אייבערשטן, און וואסערע ווארט נוצט מען, חוץ פון די אלע הייליגע שמות וואס איז דא אין די פסוקים און אין די תפילות, איז דא דער נוסח אתה, ברוך אתה. און על דרך זה דא, אתה הראת לדעת, א איד רעדט צום אייבערשטן, און ער זאגט אתה. כידוע אז דער פירוש אתה הראת לדעת, אין דער פירוש הפשוט גייט עס אויף אידן. אז ער רעדט צו משה רבינו רעדט צו עם ישראל, אבער דער פירוש ווי דער אלטער אלטער רבי טייטשט עס, דעם פסוק, דער פירוש הידוע פון דעם אלטן רבי, אז אתה דו עצמות ומהות אין סוף ברוך הוא. אז אתה גייט גאר אויפן אייבערשטן, די הערן ביי חסידות איז דאס גאר בפשטות אזוי, אז אתה הראת לדעת איז די טייטש איז אז דער אייבערשטער האט זיך באוויזן, אתה דו, דער אייבערשטער אליין, הראת האט זיך באוויזן ביי מתן תורה לדעת, כדי אידן זאלן האבן א ידיעה, האבן א דעת, האבן א דערהער אין געטליכקייט, אז הויה הוא האלוקים אין עוד מלבדו, דאס איז איינע פון די יסודות'דיגע תורות האדמור הזקן פונעם אלטן רבינ'ס תורות. איז אויף דעם האט דער רבי גערעדט דעמאלט א שעה ארוכה ארומגערעדט, ס'איז געווען גאר רייכע אותיות, מיט א פלאם פייער האט ער דעמאלט גערעדט, זייער שטארק ארומגערעדט, וואס איז דער גודל ההפלאה אז א איד שטעלט זיך אין פראנט פון אייבערשטן און ער דאווענט, וואס זאגט ער? זאגט ער אתה דו, ער רעדט צום אייבערשטן לנוכח, און דאס איז די אמת'ע גודל העילוי און הפלאה פון א אידן אז ער האט דעם אייבערשטן מיט זיך אנטקעגן זיך פנים אל פנים, ער דארף אים נישט זוכן, ס'איז נישט דער פשט אז דער אייבערשטער געפינט זיך למעלה מעלה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, דער אייבערשטער געפינט זיך ברקיע השביעי און ער דארף גיין זוכן דעם אייבערשטן וואו ער באהאלט ער זיך, ניין, קומט צו גיין דער ווארט אתה און זאגט אז בשעת א איד טרעפט זיך מיטן אייבערשטן, א איש פשוט, פשוט ביותר, נישט קיין צדיק, נישט קיין הייליגער איד, יעדער איד, יהיה מי שיהיה, בשעת ער טרעפט זיך מיטן אייבערשטן, ער זאגט א ברכה, ער זאגט א פסוק אויף א גלאז וואסער, ווי רעדט ער צו דעם אייבערשטן? אתה דו! דער אייבערשטער שטייט לנכח, און ער רעדט צו דעם אייבערשטן בלשון נכח און ער זאגט אים אתה. און דער ביאור שבזה איז מיוסד אויף די גאנצע תורת הבעל שם טוב, וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען אז דער אייבישטער ער אליין עצמות און מהות אין סוף ברוך הוא, ער בכבודו ובעצמו איז מהווה ומחיה ומקיים בכל רגע ורגע די גאנצע בריאה יש מאין, און דאס איז די גאנצע סוגיא ווי ס'מבואר אין שער היחוד והאמונה, דער ענין פון התהוות יש מאין בכל רגע ורגע. אז די התהוות וואס דער אייבישטער באשאפט די וועלט איז נישט דער פשט האט איינמאל באשאפן די וועלט און דערנאך בלייבט עס, נישט ווי א אומן וואס מאכט א כלי אז נאכדעם וואס ער האט געענדיגט מאכן די כלי די כלי בלייבט, נאר ביי דעם אייבישטן זאגט מען אז בכל רגע ורגע איז ער מהווה יש מאין די גאנצע בריאה מחדש. און דער רבי האט געזאגט דעמאלט אז מענטשן מיינען אז דאס איז גאר א שוואכקייט, ס'דא מענטשן וואס טייטשן אז זיי מיינען אז ס'איז לכאורה א חלישות, א אומן מאכט א כלי, מאכט ער דעם כלי, ער לאזט עס און ער קען גיין און די כלי בלייבט. און דער אייבערשטער דארף באשאפן בכל רגע ורגע איז חס ושלום א חלישות אין דעם אייבערשטן, חס ושלום לומר כן, פונקט פארקערט. כמובן דער רבי האט געזאגט גרויסע חידושים אין דעם ענין, יא, ס'איז נישט דער פשט אז דער אייבערשטער איז דאס א ענין של חלישות, פארקערט, מצד חיבתם של ישראל, וויבאלד דער אייבישטער האט ליב אידן, און דער אייבישטער וויל אז א איד זאל זיך שטענדיג טרעפן צוזאמען מיט אים, און אז ער זאל זיך שטענדיג טרעפן צוזאמען מיט א אידן, ער זאל שטיין בקירוב צו יעדער אידן, דערפאר האט דער אייבישטער באשאפן די וועלט באופן כזה, אז בכל רגע ורגע שטייט ער אין יעדער פרט אין די בריאה, און ממילא בשעת א איד וויל זיך טרעפן מיטן אייבערשטן, האט ער דעם אייבערשטן מיט זיך פנים אל פנים. און דאס איז אויכעט וואס אין שולחן ערוך הייבט זיך אן מיט שויתי הוי' לנגדי תמיד, אז א איד דארף שטענדיג האבן דאס שויתי, דער פסוק אתה האט דער רבי געזאגט, זאגט די מציאות כמות שהוא, אט דאס איז א ידיעה וואס א איד דארף וויסן, אתה הראת לדעת, א איד דארף וויסן ביי זיך און געדענקען שטענדיג אז אתה דא דער אייבערשטער געפינט זיך דא צוזאמען מיט דיר. און דערנאך קומט צו גיין דער שולחן ערוך און זאגט א הלכה אז אט א דער ענין איז שויתי און מען דארף עס שטענדיג אוועקשטעלן במחשבה און שטענדיג טראכטן וועגן דעם און דאס דארף זיין דער יסוד פון דעם גאנצן שולחן ערוך אז מיט דעם גייט א איד אין גאס מיט דעם גייט א איד אין וועלט און מיט דעם פירט זיך א איד ווי א איד און מיט א מיט גרעסטע שמחה און מיט די גרעסטע תוקף אויף נישט נתפעל ווערן פון די אלע בלבולים אויף דינען דעם אייבערשטן בכל רגע ובכל צעד ושעל. איז במילא שמחת תורה איז דער טאג וואס דעמאלט א איד דערהערט אט דעם אתה. שמחת תורה איז דער טאג וואס דעמאלט לייכט עס א איד שרייט אתה הראת לדעת און ער דערהערט אז אט דא אתה דא עצמות ומהות שטייט פנים אל פנים אט דאס גיט אים די כוחות אז פון שמחת תורה ילך לבטח דרכו וכל יום ויום חי יום מימי השנה און דערפאר שמחת תורה הייבט מען אן נאך אמאל די תורה פון דאס ניי און מ'הייבט אן בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ אז סיי שמים סיי ארץ וואו א איד גייט און וואו א איד שטייט אין כל ימי השנה זאל ביי אים זיין בגלוי זאל ביי אים שיינען און לייכטן דער כח אלוקי געטליכקייט וואס געפינט זיך בכל פרט בעולם און במילא אט אט דא א איד געפינט זיך בגלוי מיטן אייבערשטן בכל רגע ורגע, און פון דעם קומט די גרעסטע שמחה וואס א איד האט, ווי אלטער רבי איז מבאר אין תניא, כמה גדולה שמחת הדיוט ושפל אנשים, וואס ער געפינט זיך מיט א מלך בשר ודם, און כל שכן וקל וחומר מיט מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וויסנדיג אז דער אייבערשטער געפינט זיך מיט אונז צוזאמען, בכל רגע ורגע און אין יעדער ענין איז במילא נישטא קיין שום זאך וואס קען מבלבל זיין און שטערן א אידן אין דינען דעם אייבערשטן, און פון דעם שמחת תורה, שמיני עצרת, מען נעמט אריין, מען איז קולט בפנימיות, מען נעמט אריין בפנימיות אט די צוגעבונדנקייט צו דעם אייבערשטן, און מיט דעם גייט א איד אין כל ימות השנה, אז זאל זיין א שנה מוצלחת, א לעבעדיגע יאר, א פרייליכע יאר, א תורה'דיגע יאר, א שנת אורה, שנת ברכה, שנת גאולה, מיט אלע אותיות פון אלף בית, ביז שנת תורה, שנת תפילה, שנת תהילה, שנת תשובה, אז זאל זיין א יאר פול מיט ליכטיגקייט, א יאר פול מיט תורה, און א יאר פון שמחה, אז מ'זאל טאקע זוכה זיין, און זען אט דעם אתה. וואס וועט זיין בגלוי אין די גאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש, וואס וועט זיין בגלוי ממש וועט מען זען דעם אתה, עין בעין יראו בשוב ה' ציון ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדו כי פי ה' דיבר, אמן כן יהי רצון.